אין די פרשות וואס מען לערנט וועגן די מעשה אבות, סימן לבנים, ס'איז א סימן פאר אונז אויך אין יעדע זאך וואס מען גייט אדורך, איז איינע פון די זאכן וואס מען זעט אין די בפרט אין די לעצטע תקופה אז ס'איז דא אזויפיל שנאה, אזויפיל פיינטקייט וואס גוים האבן קעגן אידן וועגן כל מיני תירוצים און כל מיני סיבות, און די אמת איז אבער אז אברהם אבינו האט שוין פאר אונז באקומען חיזוק פאר דעם און ער האט אונז געגעבן חיזוק אויף דעם אז מ'זאל קענען עומד זיין מיט די אלע שווערע זאכן וואס מ'גייט אדורך אין גלות. ווייל מ'זעהט א אינטערעסאנטע זאך, אברהם אבינו איז דאך געווען א גרויסע מכניס אורח, ער האט געמאכט אסאך הכנסת אורחים פאר מענטשן פון אלע שיכטן און קרייזן, פון אלע סארטן גלויביגן, אלע סארטן זייטן פון די וועלט האט ער זיי צוזאמענגענומען און געגעבן הכנסת אורחים. אבער מ'זעהט נישט אז די גוים האבן פון דעם עפעס געמאכט, נתפעל געווארן, עפעס צוגעהאלפן אדער אים מכבד געווען וועגן דעם. אבער שפעטער ווען אברהם אבינו איז געגאנגען מאכן א מלחמה קעגן די פיר קעניגן און ער האט מצליח געווען מנצח געווען, שטייט אין מדרש אז זיי האבן געמאכט א גרויסע בימה און זיי האבן אים ארויף געלייגט און זיי האבן אים געלויבט און זיי האבן אים געזאגט דו ביסט אונזערע דו ביסט אונזערע קעניג, דו ביסט אונזערע נשיא און אפילו דו ביסט אונזערע געטשקע, דארט זעט מען זיי האבן געמאכט א גרויסע עסק, פארוואס? ווייל די גויים, אזוי האב איך געזען פון הרב אלישיב זכרונו לברכה, אין זיין ספר שרייבט ער אזוי, אז די גויים זיי זענען נישט מכיר די גוטסקייט פון די אידן נאר ווען ס'קומט צו א פאליטישע זמן, ס'קומט צו א זמן וואס זיי דארפן צוקומען צו די אידן פאליטיש, דעמאלטס הייבן זיי אן צו לויבן די אידן און זען די גוטסקייט פון די אידן, דאס איז ממש מען זעט היינטיגע צייטן, ס'איז שוין געווען מיט די צייט פון אברהם אבינו, די זעלבע זאך איז אויך שפעטער, מען זעט ביי די ברית בין הבתרים, וואס דעמאלטס האט דער אייבערשטער מודיע געווען פאר אברהם אבינו אלעס וואס גייט געשען פאר די אידן אין גלות, שטייט אז אברהם אבינו האט מקריב געווען כל מיני קרבנות פאר די אייבערשטער, און יעדע קרבן, יעדע בהמה וואס מען האט מקריב געווען האט מען צעשניטן אין צוויי, אבער ס'איז געווען די לעצטע בהמה האט מען נישט צושניטן אין צוויי, ואת הציפור לא בתר, די פייגל האט מען נישט צוטיילט אין צוויי, פארוואס? ווייל די ציפור איז איז קעגן כלל ישראל, די פייגל איז אזוי ווי די קליינע פייגל וואס דאס איז כלל ישראל, דאס האט מען נישט צושניטן אין צוויי, פארוואס האט מען דאס נישט צושניטן? זאגט די מדרש, די אייבערשטער האט געוויזן פאר אברהם אבינו אז ווען מען ברענגט א קרבן פון א עוף, מען ברענגט א קרבן פון א פייגל אין בית המקדש, איז ווען ווען מען רעדט פון א עולת העוף, מען רעדט פון א קרבן עולה, דעמאלס צושניידט מען עס יא אין צוויי, אבער ווען מען רעדט פון א חטאת העוף, א קרבן וואס א מענטש ברענגט ווען ער האט געטון א עבירה, דעמאלס צושניידט מען עס נישט. איז די שאלה איז וואס וויל די מדרש זאגן מיט דעם, פארוואס האט אברהם אבינו דאס געדארפט דארט וויסן די הלכה, וועלכע פייגל וואס מען איז מקריב פאר קרבן עולה צושניידט מען יא, און א עולה, א פייגל וואס מען ברענגט פאר קרבן חטאת צושניידט מען נישט, פארוואס האט ער דאס געדארפט וויסן? האב איך געזען אראפגעברענגט פון איינע פון די רבנים וואס האט אדורכגעלעבט די קריג, ער זאגט א מורא'דיגע זאך, אז די גויים ווען זיי זעען די אידן און זיי זעען עפעס א איד וואס מאכט עפעס א גוטע זאך, א פאזיטיווע זאך, זאגן זיי נישט אז אלע אידן זענען גוט, דער איד פונקט איז גוט, אבער אלע אנדערע אידן זענען נישט גוט, אבער ווען מען רעדט פארקערט פון א שלעכטע זאך, דעמאלט זאגן די גוים אז אלע אידן זענען שלעכט, אפילו נאר איין איד האט שלעכט געטון א נעגעטיווע זאך, זאגן זיי אז אלע אידן האבן שלעכט געטון. איז דאס האט דער אייבערשטער געוואלט ווייזן פאר אברהם אבינו אז די פייגלעך צושניידט מען נישט אין צוויי, דאס איז נאר ביי א חטאת העוף, דעמאלט זאגן די גוים עס איז נישטא קיין אפטיילונג צווישן איינער מיט די צווייטע, אבער ווען מען רעדט פון א עולת העוף, מען רעדט פון א איד האט געמאכט א גוטע זאך, ער גייט ארויף א דרגה, דעמאלט מבדילים, מאכן זיי יא א חילוק צווישן איין איד און די צווייטע. אזוי קוקן אן די גוים קוקן אן די אידן נאר מיט א נעגעטיווע בליק, חוץ ווען זיי דארפן האבן א אינטרעס אין דעם. אבער די אמת איז, אברהם אבינו אפילו פאר זיך אליין האט ער גארנישט געדארפט, אבער פאר יענעם האט ער געמאכט הכנסת אורחים, און ער האט אויך געהאלפן לוט, אפילו ער האט אים אוועקגעשיקט, ער האט אים שאדן געמאכט, ער וויל נישט לעבן מיט אים, אבער יענער דארף, יענער האט א פראבלעם, העלפט ער אים ארויס, און אויך שפעטער ווען דער קעניג פון סדום וויל אים געבן זאכן, אברהם אבינו האט חשבונות ער וויל עס נישט נעמען, אבער נאר פאר זיך האט ער נישט גענומען, אבער די פסוק זאגט פאר זיינע צוהילפן, פאר זיינע מענטשן האט ער יא געלאזט נעמען, פארוואס ווילסט זיין פרום, ווילסט נישט נעמען, האסט חשבונות, וואס דו ווילסט נישט הנאה האבן פון די גשמיות, מאך עס נאר פאר דיך אליין, פאר יענעם זאלסט דיך זארגן, יענער זאל האבן, ווייל דאס איז וואס כלל ישראל איז, אז יעדער איד פרובירט צו העלפן איינער די צווייטע וויפיל ער קען.